האלט מען דארט אויף לט עמוד א, און ציימער אן אונטן ביי אות ו'. ולהדרת פנים הנל, די הדרת פנים וואס איז זוכה אז ער זאל קענען מאכן שלום מיט די גאנצע וועלט, און יעדעם אויסלערנען ווי אזוי מ'דינט דעם אייבערשטן, אי אפשר לבוא קען מען נישט קומען אלא על ידי תיקון הברית דורך תיקון הברית בבחינת אזוי ווי די בחינה וואס שטייט אין פסוק הוד והדר לפניו, הוד והדר לפניו דאס מיינט הדרת פנים. די שיינקייט וואס ליגט אויפן פנים איז נאר ווען ס'איז עוז, כשעוז וחדוה במקומו, ווען ס'איז דא עוז דעמאלטס קען מען זוכה זיין צו די הדרת פנים, שהוא ברית הנקרא בועז, שמירת הברית ווערט אנגערופן בועז, סאו ווען ס'איז דא בועז ווען ס'איז דא עוז איז דא שמירת הברית דעמאלטס איז מען זוכה צו די הוד והדר לפניו. והוא חדוה דמטרוניתא, דאס איז די פרייד פון די מטרוניתא. מטרוניתא איז מלכות, און די פרייד פון מלכות איז, מ'וויל אריינברענגען די שמחה, אז ס'איז דא שמירת הברית, יסוד. ווען יסוד קומט צוזאמען מיט מלכות, דעמאלטס איז דא די פרייד פון די מטרוניתא פון די מלכות. וזה, און דאס איז פשט פון די שירה, עזי די שטארקייט וואס א בחינת ברית, אזוי ווי מען האט פריער געשמועסט, בועז, עוז וחדוה במקומו, וזמרת ווייזט אויף זינגען, זה בחינת קול, די בחינה פון קול וואס מען האט געשמועסט, אז ווער עס איז זוכה צו האבן די הדרת פנים מיט די שמירת הברית, איז זוכה צו מיט א קול אליינס קענען וויסן וואס ער וויל, זה בחינת קול דאס איז די בחינה פון די קול ויהי לי לישועה ס'איז צו מיר צו א הילף, די בחינה אדער די בחינה וואס שטייט אין פסוק וירא השם בצר להם, די אייבערשטער האט געזען ווען אידן איז ווען ס'איז ענג, בשמעו את רנתם ער האט געהערט פלעין פשוט ווי זיי זינגען, וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה דאס וואס חזל זאגן, כשעלו ישראל מן הים ווען אידן זענען ארויפגעגאנגען פון די ים, נתנו עיניהם לומר שירה. האבן זיי געגעבן זייער אויגן צו זאגן שירה, דאס מיינט נארמאל איז די טייטש פשטות זיי האבן געטראכט צו זאגן שירה, כי הים נתגלה בחינת ברית, ווייל ביי די ים איז נתגלה געווארן ווי שטארק די אייבערשטער איז מחשיב די שמירת הברית, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אזוי ווי חזל זאגן, הים ראה וינוס, די ים האט עפעס געזען און דאס האט געמאכט עס זאל אנטלויפן און זאל זיך שפאלטן, איז וואס האט ער געזעהן? זאגט דער מדרש וינוס ויצא החוצה, ער האט געזעהן דעם, ער האט געזעהן דעם יוסף, דעם ארונו של יוסף, דעם ארון פון יוסף, וואס דער ארון פון יוסף, ביי יוסף שטייט אז וינוס איז אנטלאפן פון פוטיפר'ס ווייב, ויצא החוצה, ער איז ארויס געגאנגען אינדרויסן, איז וועגן ער האט געזעהן די ביינער פון יוסף, די שמירת הברית פון יוסף, וועגן דעם האט זיך די ים סוף געשפאלטן, במילא האבן די אידן פארשטאנען, נתנו עיניהם האבן זיי געגעבן זייערע אויגן, דאס מיינט זיי האבן פארשטאנען,

אבער דער פסוק ותפקחנה עיני שניהם אז אז אדם און חוה האבן אנגעהויבן צו זעהן איז זאגט רשי וואס מיינט די עיני על שם החכמה נאמר עס איז געזאגט געווארן אז זיי געווארן קלוג איז ממילא זעהט מען אז די אויגן ווייזט אויף קלוגשאפט איז נתנו עיניהם זיי האבן געגעבן די קלוגשאפט זיי האבן קיצור זיי האבן זוכה געווען צו די אלע זאכן זיי האבן זוכה געווען לזקן ולחכמה זיי האבן זוכה געווען צו י"ג מידות. און במילא וועגן דעם איז לומר שירה, האבן זיי געקענט זאגן שירה, זה בחינת קול, האבן זיי געהאט די גוטע קול, די ריינע קול, שנתגלה על ידי החכמה וואס ווערט נתגלה דורך די חכמה פון די הדרת פנים, וזה שאמרו, און די וואס די גמרא זאגט עוללים ויונקים אמרו, די קליינע קינדער און די קינדער וואס זייגן נאך האבן געזאגט זה קלי ואנוהו, זה בחינת ברית, וואס איז בחינת ברית? ווייל זה שטייט בבחינת וזה לך האות, דאס איז די צייכן, יא, און דארטן מיינט עס ברית, און ווייל ס'שטייט אז אויך א פסוק, א אנדערע פסוק אז מ'זאל מאטען וואס אלעס לזכר, וואס שטייט דארטן והיה לאות ברית, און ואנוהו איז בבחינת הדרת פנים, אז ס'דא א שמירת הברית, קומט מען אן צו הדרת פנים, איז די הדרת פנים האבן מיר זוכה צו אלע גוטע זאכן גוט דורך תורה, ממילא דורך דעם האבן די קליינע קינדער געקענט זאגן שירה. וזה פירוש, און דאס איז אויך פשט, רועה זונות, איינער וואס איז נעבעך א רועה זונות, ער זינדיגט, איז יאבד הון, פארלירט ער די הון, און הון איז א בחינת קול ער פארלירט דעם קול, ער איז נישט קיין שומר הברית פארלירט ער דעם קול, כמו שאמרו חכמינו זכרון לברכה אזוי ווי חזל זאגן, אז דער פסוק כבד את השם מהונך זאלסט מכבד זיין דעם אייבערשטן פון דיין געלט, זאגט די גמרא אל תקרי מהונך זאלסט נישט ליינען מהונך פון דיין געלט, אלא מגרונך פון דיין גארגל פון דיין האלז, אבער כשפוגם בברית, איינער איז פוגם דעם ברית, נפגם קולו וועט זיין קול ווערן נפגם, אבער ויעקב ששמר בריתו, יעקב וואס איז יא געווען א שומר הברית, זכה לקול האט ער זוכה געווען צו א קול בבחינת בבחינת הקול קול יעקב אז וואס די קול קול איז די קול פון יעקב וואס מען דרש'נט די גמרא אז דאס איז די קול פון יעקב מיינט מען די קול פון בתי כנסיות און בתי מדרשות וואו פארוואס ווייל יעקב איז געווען א שומר הברית האט ער זוכה געווען צו האבן א גוטע קול. און בבחינת קול, ווען א מענטש איז זוכה צו אזא קול, און אויף אזא מין מענטש וואס דער אייבערשטער הערט זיין קול אליינס אן קיין שום דיבור, העלפט אים שוין דער אייבערשטער, ממילא איז זוכה לשלום, אז ער איז זוכה צו שלום, בבחינת שיר השירים אשר לשלמה, דער מלך שהשלום שלו, ער איז זוכה צו מאכן שלום צווישן אידן, די בחינה פון שיר השירים אשר לשלמה, וואס האט וואס די. איז חבס פון שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, ווייל אויב איינער ווייסט אזוי צו זינגען, זיין קול איז ריין, ווייל ער איז א שומר הברית, ממילא איז ער זוכה אריינצוברענגען שלום אויף די גאנצע וועלט און אריינברענגען יעדעם איינעם אז יעדער זאל וועלן דינען דעם אייבערשטן. ובשביל זה, וועגן דעם טאקע וואך א קול רינה של שירת הים, נאך די קול רינה פון שירת הים וואס קען זינגען ביים ים, איז זענען די אידן זוכה געווען, די אידן זוכה לשבת שלום צו שבת, כמו שכתוב אזוי ווי שטייט אין פסוק ויבואו מרתה זיי קומען קיין מרה, ושבת במרה נצטוו, שבת האט מען באפוילן אין מרה, וזה דאס איז פשט, ותען להם מרים, און מרים האט זיי געענטפערט, שירו להשם, זינגט צום אייבערשטן, ראשי תיבות שלום, אה, מען קען שוין זיין שלום, שעל ידי שירה, זכו לשלום, נאכדעם וואס ס'איז דא שירה, קען מען זוכה זיין צו שלום, יעצט, דא ליגט דאך א שטיקל רמז, קען מען זאגן פארוואס מען זינגט מנין שבת, שבת איז האט מען א קול. א שבת איז איז אויף שמירת שמירת שומר דאווענען איז געווייזט אויף שמירת הברית און ווייל שבת האט מען באפוילן במרה און דאס האט מען זוכה געווען נאך דעם וואס מען האט געקענט זינגען שירה וואס שירה האט מען געקענט זינגען ווייל מען איז געווען א שומר הברית אלזא ודווקא במרה דווקא אין מרה קומט די שבת שלום כי כן דרך השלום להתלבש במרה שלום איז זיך מתלבש במרה מיט א ביטערע זאך מען קען עס אביסל פארשטיין אביסל ווען א מענטש וויל עכט האבן שלום איז דא אפילו א ביטערקייט וואס ער דארף אריבערגיין, ער מוז מוותר זיין אויף א זאך, ווייל אויב נישט איז נישט קיין שלום, אויב יענער האלט בכלל ווי מיר איז בכלל נישט אינטערעסאנט אז עס איז שלום, שלום איז די טייטש צו קענען רעדן מיט אים אפילו יענער האט אנדערע שיטות ווי מיר, און צו קענען אריבערגיין די מרירות אז יענער האלט אנדערש ווי מיר, און אזוי וועל איך זוכה זיין צו שלום, דאס איז פשטות, אבער די רבי רעדט פון מער בפנימיות, בבחינת הנה לשלום מר לי מר, ווען ס'קומט צו שלום גייט עס אריבער מיט א ביטערקייט, כמו של כל רפואות, פונקט אזוי ווי אלע רפואות ווען מ'וויל זיך אויסהיילן, הם סמים מרים קומט עס מיט ביטערע מעדיקעישאנס, כן השלום דאס זעלבע שלום שהוא רפואה לכל הדברים, שלום איז דאך רפואה פאר יעדע זאך, ממילא מוז עס אריבער גיין מיט א ביטערע מעדיקעישאן. מען מוז קענען סובל זיין א צווייטן, וממילא דאס מיינט די פסוק שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו, איך דארף קענען מאכן שלום סיי ווען א מענטש איז נאנט, ווייט פון מיר, סיי א מענטש איז נאנט צו מיר, ווייל עס ארבעט פונקט ווי א רפואה, ווייל מען דארף באצאלן א פרייז, ס'טייטש די פרייז קען זיין אפילו א ביטערע פרייז, אבער אז דו ווילסט האבן שלום מוזטו. מוזט דאס האבן. ולפעמים אסאך מאל החולשה גוברת כל כך, די חולשה איז אזוי שטארק גובר, עד שאין יכולת ביד החולה לסבול מרירות הרפואות. דער חולה קען נישט סובל זיין די מרירות פון די רפואות. ואז הרופאים מושכין ידיהם מן החולה ומייאשין אותו. דעמאלטס ציען אוועק די דאקטוירים די הענט און זיי זיך מייאש. און דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז זיי געבן אויף. כך די זעלבע זאך כשהעוונות שהם חולי הנפש, די זעלבע זאך וואס חולי הנפש גוברים מאוד איז מורא'דיג שטארק, אז אינו יכול לסבול מרירות הרפואות קען ער נישט סובל זיין די מרירות פון די רפואות, ואז און דעמאלטס אין שלום אמר לרשעים, ס'איז נישט דא פאר די רשעים ווייל זיי האבן אזויפיל געזינדיגט איז זייער שווער צו זיין שלום. ס'איז נישט דא קיין כח פאר דעם. יעצט ממילא אסאך מאל אבער העלפט די אייבערשטער אז די מענטש, די אייבערשטער ווארפט אביסל אוועק עבירות פון אים, כדי עס זאל נישט דארפן זיין אזוי שלעכט, כדי אז ער קען סובל זיין די מרירות פון פון די רפואות. וזה ששיבח חזקיה את הקדוש ברוך הוא, ער האט געלויבט דעם אייבערשטן, שהשליך כל חטאותיו אחר כתפיו, די אייבערשטער האט אוועקגעווארפן אלע זיינע זיינע זיינע עבירות אונטער זיין אקסל, כדי שלא יצטרך להלביש את השלום במרירות הרבה, ער האט נישט געדארפט האבן אסאך מרירות, נאר אביסל אביסל מרירות האט ער געקענט פארנעמען, און אזויפיל האט ער געהאט וזה הנה לשלום מר לי מר, הנה, דאס מיינט, זה ידוע דאס איז דארף מען דאס איז ידוע כי לשלום צריך מרירות, ווען מען וויל ס'זאל זיין שלום דארף עס האבן א מרירות. און ואתה חשקת נפשי מרדת שחת, דו האסט געמאכט זיכער אז מיין זעהל זאל נישט אראפגיין שוין כי ידעת, ווייל דו השם האסט געוואוסט שאין בי כח, איך האב נישט קיין כח לסבול מרירות לפי חטאותי, לויט מיינע חטאים קען איך נישט סובל זיין אזויפיל מרירות, השלכת אחרי גוך, או, כל חטאי, דו האסט אוועקגעווארפן האסט עפעס אראפגענידערט פון מיינע עבירות, כדי שיתלבש השלום במרירות כפי יכולתי, אז ס'זאל זיין לויט וויפיל איך קען יא אויסהאלטן, און דאס איז געווען די חזקיה'ס לויב. זה און דאס מיינט די פסוק אברהם זקן אברהם איז אלט געווארן און זקן האט ער געזאגט מיינט עס די צוויי זאכן סיי א בארד וואס די ווייזט אויף די י"ג מידות של רחמים און אויך ווייזט עס אויף די י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם די בארד ועל ידי זה על ידי זה דורך דעם ווייל ער האט געהאט די אלע גוטע זאכן האט ער זוכה צו הדרת פנים.

אויך איז געווען שלום בגופו, איז ווי איז שלום בגופו? ער דרש'נט די שבת ל"ג דרשו על הפסוק, דרש'נט פון די פסוק ויבא יעקב שלם, יעקב איז געקומען אינגאנצן שלום, יא, וואס מיינט בשלימות? איך מיין שלום מיט די מידה פון שלום, שלום בגופו, שלום מיט זיין גוף, שלום בממונו, שלום מיט זיין געלט, וכו', דאס הייסט בארבע מרות, זאגט דער רבי א מורא'דיגע זאך ס'דא פיר מרות, ס'דא מרה אדומה, א רויטע מרה, א רויטע גאל, ס'דא מרה שחורה וואס יעדער ווייסט פון דעם, נאכדעם איז דא מרה לבנה, א ווייסע מרה, און נאכדעם איז דא ירוקה א גרינע, און דאס אלעס קומט פון די פיר יסודות אש רוח מים עפר. יעצט, א מענטש איז צאמגעשטעלט פון אלע מרות, ממילא ווען ס'איז שלום כדי שתתגבר אחת על חברתה, איינס זאל זיך נישט שטארקן אויף די חבר'טע, ממילא יעדע זאך זאל זיין געלעוועלט, ווייל אויב נישט קומט מחלות. דאס מיינט שלום בגופו. שלום בממונו מיינט שלא יהי' בא זה ואוכל לזה. ס'זאל נישט זיין איינס זאל אויפעסן דעם צווייטן. דאס מיינט, כמו שאמרה בת נקדימון בן גוריון. ס'געווען די טאכטער פון נקדימון בן גוריון איז רבי יוחנן בן זכאי. האט זי געזאגט פאר רבי יוחנן בן זכאי אז זי האט פארלוירן אלע געלטער פון איר טאטע'ס הויז, און ווייל זי האט נישט געגעבן קיין צדקה, האט ער געפרעגט און וואס איז מיט די געלט פון דיין שווער, שוויגער? האט ער געזאגט, האט זי געענטפערט, בא זה ואוכל לזה, אז וויבאלד ס'איז געווען אויסגעמישט, איז געווארן אלעס, ווען איך האב פארלוירן דאס וועגן כ'האב נישט געגעבן צדקה האב איך אלעס פארלוירן וועגן כ'האב נישט געגעבן קיין צדקה. סאו דאס מיינט שלום בממונו אז ס'דא שלימות איז דא שלימות בממונו. און שלום בתורתו מיינט בלא קשיות, אן קיין קשיות. דאס מיינט, ס'איז אסאך מאל איז דא א מענטש זעצט זיך אוועק לערנען און האט פארשידענע קשיות אויף די סוגיא, עס קען אויך קומען ווייל ער האט געזינדיגט. מה שאין כן ווען א מענטש איז ריין איז קען ער לערנען זייער פשטות'דיג אן קיין אן קיין קשיות. און דעמאלטס איז זיין תורה שלום. אז ויבא יעקב שלם אין שכם, יעקב קומט שלם אין שכם האבן שוין געשמועסט, ער וועקט אויף די גאנצע עולם אז ס'זאל זיין שכם אחד לעבדו שכם אחד מ'זאל דינען דעם אייבערשטן אויף איין ציל. יעצט האסטו עס, וזה פירוש, יעצט גייט מען צוריק, וזה פירוש דאס איז די פירוש רציצא, רציצא האט מען געשמועסט א פייגעלע, הוא כינוי, אבער דער רבי זאגט הוא כינוי קנה רצוץ, דאס מיינט אז די קנה, עס קומט ארויס די קול, רצוץ איז צובראכן, דאס איז שם העכו"ם, דאס איז די גוים, שהם רחוקים מבחינת זקן, זיי האבן נישט קיין שום שייכות מיט די בחינה פון זקן, נישט קיין י"ג מידות של רחמים, נישט קיין י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, גארנישט, יא, זה קנה חכמה וואס דאס מיינט זייער קנה כלומר דאס האט נישט קיין שייכות און אוודאי האט עס נישט קיין שייכות מיט הדרת פנים און הדרת פנים ממילא איז זייער קול ווען די ונקראים קנה רצוץ זייער קנה זייער זייער דאס איז רצוץ צובראכן כמו שכתוב אזוי שטייט אין פסוק גער צוברעך חית דאס מיינט די גוים, פון די גוים זאלסטו צוברעכן קנה זייער קנה, אז זייער קנה זייער קול זאל זיין צובראכן. יעצט האבן זיי געפרעגט די שאלה איז געווען דמית בביעותיה, דאס מיינט ס'איז געשטארבן אין די איי, וואס מיינט עס? היינו להמית ולבטל בעותם וצלותם, וויאזוי קען מען מבטל זיין זייער בקשה זייער תפילה. יא, וויאזוי קען איך מאכן אז זאלן מער נישט גיין צו זייער עבודה זרות? מלבקש עוד מאלהים אחרים זאל מער נישט בעטן פאר עבודה זרה אלא לקרוא כולם בשם השם אלע זאלן גיין צום אייבערשטן וויאזוי קען מען דאס טון? ענטפערט ער היכא נפיק רוחא דאס מיינט היינו זאת הבחינה אי אפשר ס'איז נישט מעגליך אלא על ידי תיקון הברית נאר דארך תיקון הברית שהיא בחינת לא קמה עוד רוח באיש רוח ווייזט אויף תיקון הברית, אזוי שטייט ס'איז נישט אויפגעשטאנען קיין רוח אין מענטש, דאס מיינט אז ס'איז נישט געווען ביי זיי דער רוח פון תאוות ניאוף. פרעגט ער ווייטער, ואיך מפיק ומוציא, וויאזוי קען מען צוריק ארויפברענגען ניצוצי הקדושה, די ניצוצי הקדושה, שנפלו זענען אראפגעפאלן על ידי פגם הברית, וואס טוט מען יעצט? ואמר להם האט ער געזאגט צו זיי בהיינו דעאל, דארט וואו ס'איז אריין. בזה אשר נכנס בו רוח. יא, דאס מיינט, היינו, בזה אשר נכנס בו רוח שטות, ביי וועם ס'איז אריינגעגאנגען א רוח שטות, היינו הרהורי זנות, הרהורי זנות, והוא משבר תאוותו און ער צעברעכט יעצט די תאווה. נעקסטע מאל עס קומט נאכאמאל, בזה, מיט דעם צווייטע מאל, הוא מפיק ומוציא, איז ער, ברענגט ער צוריק ארויף, און ער נעמט ארויס ניצוצי הקדושה שבפגם הברית, די ניצוצים פון קדושה פון פגם הברית, כי זה בחינת תשובת המשקל, ער דארף טוהן תשובת המשקל, סאו אזוי טוט מען תשובה אויף שמירת הברית, אז ווען ס'קומט נאכאמאל אזא נסיון, אזא מחשבה פון אזא עבירה, קען ער זיך שטארקן, און דאס מיינט די פסוק זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם, דאס מיינט ווען משער שבתו ס'האט גערוהט, עס איז נישט דא קיין זקנים דאס הייסט א זקן וואס האט די הדרת פנים, דעמאלטס איז דא א פראבלעם און נישט דא קיין בחורים וואס קענען זינגען זייער ניגונים פארוואס ווייל זייער קול איז נישט און נישט אויסגעראטעט. מה שאין כן פארקערט, אויב ס'איז יא דא זקנים, איז דא א ריינע קול, וואס אפילו מיט די קול אליינס קען מען וויסן וואס דער מענטש דארף געהאלפן ווערן. עס איז שייך לעיל, ס'איז שייך אויבן, אויף דעם וואס שטייט וירא בצר להם, דער אייבערשטער האט געזען ווי ס'איז דא צער, בשמעו את רנתם, ער געהערט זייער זינגען. על ידי שמיעת קולם, דורכדעם וואס דער אייבערשטער טוט הערן דער קול, הקדוש ברוך הוא רואה, זעט דער אייבערשטער, מי מייצר לו, ווער טוט אים וויי, איזה עכום, וועלכע גוי מייצר לנו, טוט אונז וויי. ואמר, האט דער רבי געזאגט, שעל כן וועגן דעם כשיש חס ושלום איזה גזירה וצרה לישראל, אז ס'דא א גזירה און א צרה פאר אידן, מאיזה עכום, פון עפעס א פאלק, אזי טוב לנגן איז זייער גוט צו זינגען הניגון של אותו עכום, די ניגון פון יענעם פאלק, שמיצר להם וואס מאכט צרות פאר זיי חס ושלום. וועסט זען, דאס מיינט בשמעו את רנתם, רנתם דייקא, היינו רינה וניגון שלהם די רינה די ניגון פון זייער ניגון, של אותו עכו"ם שמיצר לישראל וואס מאכט צר פאר אידן חס ושלום, יענץ זאל ער זינגען, און אז ער וועט זינגען וועט ער געהאלפן ווערן ווייל די אייבערשטער וועט הערן פון זיין קול וועלכע פאלק טוט אים וויי, און אזוי וועט די אייבערשטער ראטעווען. יעצט לאמיר אנהייבן די נעקסטע תורה.

ער איז דאן אויפגעשטאנען ותלא און האט געהאנגען בין שמיא לארעא, רבי יהושע בן חנניה האט געהאנגען צווישן די הימל און ערד. אמר להו, זאגט ער יעצט פאר די סבי דבי אתונא, נו אפיקו לי לבני וטינא מהתם, ברענגטס מיר צעמענט מיט צינגל, צינגל מיט צעמענט איך זאל קענען בויען דא ווייטער. אמרי זיי געזאגט מי איכא דמצי לאסוקי התם, איז דא איינער וואס קען ארויפקומען ארויפברענגען דארטן ציגלן מיט צעמענט? אמר, האט רבי יהושע פאר זיי געזאגט, נו, מי איכא דמצי למבני, למבני ביתא בין שמיא לארעא, קען מען דען בויען א הויז צווישן די הימל און די ערד? וואס האט ער געמיינט צו זאגן? סאו גייט דער רבי זאגן בפנימיות וואס ער מיינט. המתנגדים, די מתנגדים, המבזים והמחרפים, זענען מבזה, און זיי פארשעמען, יראי השם די יראי השם. וויאזוי קען דאס זיין? וויאזוי קען זיין די מתנגדים פארשעמען יראי השם זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שדים יהודאים? זיי זענען מקבל די תורה פון תלמידי חכמים וואס ווערן אנגערופן אידישע שדים. כי תלמידי חכמים, ווייל תלמידי חכמים זענען שדים יהודאים. די.

איז די ערשטע פיר אותיות וואס איז די פיר מאל וואס די אייבערשטער האט איבערגעקוקט די תורה, און דארטן איז דא פיר אלף'ס, אין בראשית איז דא איין אלף, ברא האט א צווייטע אלף, אלקים האט א דריטע אלף, און את האט א פערדע אלף, סאו מיט פיר אלפים האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט, און. באלפין אלו מיט די אלף'ס כתיב בשלמה שטייט בשלמה אזא אינטערעסאנטע זאך שטייט וידבר האט ער גערעדט שלושת אלפים משל אויף יעדע זאך וואס שטייט אין די תורה האט ער געקענט זאגן דריי טויזנט משלים ויהי שירו חמשה ואלף און אויף יעדע זאך וואס איז נאר פון די רבנן האט ער געקענט זאגן טויזנט

און במילא האט ער געקענט זאגן אויף יעדע זאך אזוי קלוג געווען אז ער קען זאגן אויף דעם דריי טויזנט משלים, אבער תלמידי חכמים שדים יהודאים מקבלים דרך הקליפות, זיי זענען מקבל דורך די קליפות, און בשביל זה וועגן דעם כל דיבורם אלע זייער רעדן דרך משל און מליצה, עס איז נאר א משל און עס איז א מליצה וטעמים נפלאים און שיינע וואונדערליכע טעמים כי שרשם אלו אלפים ווייל די שורש איז פון די אלפים און דארטן עכט איז דא משלים כדי מען זאל זען די זאך בעסער אבער אסאך מאל ווען א מענטש פארט אוועק זאגט ער זייער א שיינע משל אבער ס'איז נישט אויף למעשה. סאו דא דא גייט מען שוין צו פארשטיין וואס מען רעדט דא אביסל אז די די ווארט איז אז די עכטע צדיקים וואס זיי נעמען די תורה פון אויבן איז מאכן זיי זייער קלאר די מענטש זאל פארשטיין וואס ער האט צו טון. מה שאין כן ווען איינער הערט אויס פון די אנדערע חברה איז עס נישט אזוי קלאר צו פארשטיין, עס איז זייער שיין ס'איז הערליך אבער ס'איז נישט אויף למעשה. ועל התלמידי חכמים נאמר, אויף יענע תלמידי חכמים שטייט המעט מכם הלאות אנשים עטס מאכטס מיד מענטשן. כי תלאו גם אלוקים עטס מאכטס מיד. אויך דעם אייבערשטן, עטס מוטשעט אויס דעם אייבערשטן נאך, כי מייגעים אנשים, זיי מוטשען אויס מענטשן פארוואס, שבאים לשמוע דרושם ותורתם, זיי קומען הערן זייער דרשה און זייער תורות, ואנשים חושבים, און מענטשן טראכטן, שיבוא להם איזה תועלת זיי וועלן האבן עפעס א תועלת פון די דרשה, היינו, שיבואו צו קומען לדעת את השם, צו וויסן דעם אייבערשטן, איך לעבדו, וויאזוי צו דינען דעם אייבערשטן, אבער והם האנשים, און די מענטשן וואס קומען צו זיי, זעען נאך די דרשה אז אינם משיגים שום תועלת, זיי האבן נישט קיין שום תועלת אין די גאנצע דרשה. כי תורתם של אלו התלמידי חכמים, אין להם כח, ס'איז נישט דא קיין כח להדריך את בני אדם בדרך הטוב, מדריך זיין מענטשן זאלן זיך אנפירן אויף א גוטן וועג, כי מבישא, ווייל פון שלעכטס, לא הוי טבא קומט נישט ארויס קיין גוטס. ולא עוד, נישט נאר דאס זאגט דער נביא דארטן, כי תלאו גם אלקים, עטס מוטשעטס אויס אויך דעם אייבערשטן, כאילו הלאו את הקדוש ברוך הוא, ער מוטשעט אויס דעם אייבערשטן, מלעזור לעובדים אותו, פון העלפן אז מיר זאלן דינען, דער אייבערשטער וויל אז די בעל דרשן זאל זאגן א דרשה יעצט, מיר זאלן אנווארעמען די עולם און מיר זאלן מער דינען, מה שאין כן זיי, זיי זאגן שיינע שיינע תורות, אבער ס'מאכט נאכנישט אז די מענטשן וועלן דינען דעם אייבערשטן, נמצא קומט אויס על ידי זה, דורך דעם. וואס מען נעמט די תורה פון די שדים יהודאים, אלו בני אדם, די מענטשן נופלים בכפירות גדולות, זיי פאלן אריין אין גרויסע כפירות ווי חס וחס ושלום זיי זיי הייבן אן צו טראכטן לא יראה ולא יבין אלקים במעשה בני אדם, די אייבערשטער ווייסט נישט וואס די מענטשן זענען. איך וויל נישט ארויספאלן אבער מען מוז טרייען אביסל מער מסביר צו זיין. דער רבי ברענגט ארויס אז א מענטש דארף וויסן אז יעצט האט מען א גרויסע יצר הרע, און מען דארף ארויסברענגען ווי אזוי דינט מען דעם אייבערשטן דער יצר הרע, אבער אמאל קומט א מענטש און וויל ארויסברענגען א גאנצע צייט כאילו עס איז נישטא קיין יצר הרע, במילא אלעס איז גוט, אלעס איז פיין, אלעס איז שיין, ער וויל נישט ארויסברענגען אז ס'איז דא א יצר הרע און ווי אזוי מען נעמט קער פון דער יצר הרע, במילא וואס געשעט? דער מענטש גייט אוועק פון די דרשה און ער זאגט פיין, האסט געזאגט זייער א הערליכע דרשה, אבער למעשה וויאזוי נעם איך קעיר פון מיין יצה"ר? מיין יצה"ר שפילט מיר אקעגן, וואס זאל איך טון? יענער האט נישט געוואלט רעדן בעצם אראפברענגען די יצה"ר און מסביר זיין וואס די יצה"ר איז און זאגן וויאזוי מען געט זיך א עצה מיט דעם, ער וויל נאר אויף סקיפן די גאנצע מעשה, סאו במילא מאכט עס דער מענטש הייבט אן צו זאגן די אייבערשטער זעט נישט וואס איך מאך מיט? די אייבערשטער האט מיר אראפגעשיקט אויף די וועלט פול מיט נסיונות, איך קען מיך נישט, איך קען מיך נישט קיין עצה געבן, סאו האסט מיר געגעבן א עצה פאר דעם, האסט מיר נישט געגעבן קיין עצה פאר דעם, ממילא הייבט ער אן צו פילן כאילו חס ושלום אז די אייבערשטער פילט נישט וואס אונז מאכן מיר מיט, מה שאין כן דער וואס רעדט יא אפן וואס מענטשן מאכן מיט היינטיגע צייטן אין וועלכע פלאץ מען טרעפט זיך און וויאזוי מען קען זיך א עצה געבן אויף די פלאץ ווי מען טרעפט זיך למעשה, דעמאלטס זאגסטו אה, די אייבערשטער ווייסט שוין איינמאל. וואס מיין מצב איז, און האט אונז געשיקט צדיקים אויף די פלאץ צו קענען עס אויפאקערן און זיך קענען א עצה געבן מיט די פלאץ ווי איך בין אין מיין שמוץ, אבער נישט אז עס איז נישט דא, כאילו אלעס איז קדוש וטהור, און די גאנצע זאך וואס מען קען זאגן ביי די דרשה איז נאר שיינע הערליכע דרשות. ועל ידי זה את יראי השם לא יכבד, דו ביסט נישט מכבד קיין ערליכע איד, ווייל די ערליכע איד דארף זאגן אה, ער איז א צדיק, ער איז געבוירן א צדיק, פיין, איך בין דאך ווי איך בין, סאו וואס זאל איך אים מכבד זיין? ווייל ער איז געבוירן א צדיק? איך בין נישט געבוירן א צדיק, אבער אויב זעסטו אז דער גאנצער צדיק'ס דרשה איז מיך מחזק צו זיין אין מיין פלאץ, און דו זעסט דער צדיק איז אראפגעשיקט געווארן מיך צו העלפן, ביסטו ביסטו מכבד. און אזוי גייט עס ווייטער, מחרפין ומביישין, מ'איז מחרף, מען פארשעמט די ערליכע אידן, וזהו בושה נקרא עבודה זרה, זיי האבן אנגערופן עבודה זרה, כמו שכתוב שטייט אין פסוק, וינזרו, זיי האבן זיך אפגעשיידט צו עבודה זרה, לבושת. יא, עבודה זרה ווערט אנגערופן בושת, וואס איז דאס בושת? כי הבושה והחרפה נעשה מהכפירות. וויאזוי נעבעך קומט אן א מענטש ביז עבודה זרה און וויל דינען, עבודה זרה מיינט דינען עפעס אנדערש, פארוואס? ווייל ס'קומט פון די כפירות, ווייל ער האט נישט ארויס וויאזוי ער קען זיך העלפן, ער זאגט ס'איז נישט דא אויף די וועלט ווער ס'קען אים העלפן, און דאס איז כפירה, ווייל די תורה איז יא געגעבן געווארן